הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף י ז, די זיבן און צוואנציגסטע שורה, און אונז לערן מיר דעם דף, שטעל מיר זיך נישט אפ פונקטליך ביים ביים ביים ווארט, דארף דאך זיין א ענין מיט א ענין, סאו האב מיר געהאט אין די פריערדיגע אין די פריערדיגע דף און אויך אביסל אויף די דף אין די זיבן און צוואנציג שורות, אז די הייליגע תנאים און אמוראים פלעגן האבן געוויסע תפילות וואס זיי פלעגן צולייגן ביי שמונה עשרה, דאס פלעגן זיי דאווענען, און מיר האבן היינט געוויסע מימרות, נישט תפילות, מימרות וואס דאס פלעגן זיי אלץ זאגן. זאגט די הייליגע גמרא ר' יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב, ווען ער האט געענדיגט פארלערנען איוב, אמר הכי האט ער אזוי געזאגט, סוף אדם למות, די סוף פון יעדן איינעם איז, מיר דארפן איבערלאזן די וועלט. וסוף בהמה לשחיטה, סוף פון א בהמה איז שעכטן. והכל למיתה הם עומדים, יעדער איינער דארף אוועקגיין פון די וועלט, נישט דא אזא זאך א מענטש בלייבט דא. איז אשרי מי שגדל בתורה, וואויל איז דעם מענטש וואס ער וואקסט אויף. ער לערנט תורה ועמלו בתורה און ער פלאגט זיך אויף תורה, ועושה נחת רוח ליוצרו ער מאכט א נחת פארן אייבערשטן וואס דער אייבערשטער האט אים באשאפן, וגדל בשם טוב און ער ציט זיך אויף ער וואקסט זיך אויף אין א גוטע נאמען ונפטר בשם טוב מן העולם, ועליו אמר שלמה המלך, אויף אים זאגט שלמה המלך טוב שם משמן טוב, ס'איז בעסער א גוטער נאמען ווי פיינע שמעקעדיגע פרפיום, ויום המוות, און דער טאג וואס מ'דארף אוועקגיין פון דער וועלט, איז בעסער מיום היוולדו, פון דער טאג וואס מ'ווערט געבוירן. ווי קומט אריין די גמרא? מ'האט שוין געשמועסט וויבאלד אז מ'האט געהאט אסאך תפילות פון אמוראים, תפילות פון תנאים, נאכדעם אמוראים מימרות, פון תנאים און אמוראים, מרגלא בפימא דר' מאיר, דער הייליגער ר' מאיר בעל הנס פלעגט אלץ זאגן, גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי, פרוביר מיט אלע דיינע כוחות צו לערנען און צו וויסן די וועגן פון די תורה, ולשקוד על דלתי תורתי, זאלסט זיך פלייסן, אויף די טויערן פון די תורה, נצור תורתי בלבך, האלט די תורה, היט די תורה אין דיין הארץ, ונגד עיניך תהיה יראתי, שטענדיג זאלסט זיך מורא האבן פונעם אייבערשטן, שמור פיך היט דיין מויל מכל חטא, וטהר און רייניג דיך וקדש עצמך און הייליג דיך מכל אשמה ועוון, ואני אהיה עמך בכל מקום, זאגט דער אייבערשטער, איך וועל זיין מיט דיר, אז א מענטש פרובירט ער לערנט, און ער היט זיך איז דער אייבערשטער מיט אים. מרגלא בפומא דרבנן ביבנה, די חכמים פון יבנא פלעגן זאגן אזוי, אני בריה וחברי בריה, איך לערן און מיין חבר לערנט, און מיין חבר וואס א, ס'איז דא צוויי וועגן צו לערנען דא, לאמיר זען ווי אזוי דו ווילסט לערנען, ס'איז דא א רשי'ס וועג, ס'איז דא א מהרשא'ס וועג. איך גיי מיט רשי קודם. אני, לייג א פינגער אין רשי. אני העוסק בריה, איך וואס איך לערן תורה בין א בין איך א באשעפעניש, און מיין חבר וואס ער ארבעט, ער לערנט נישט, איז אויך א בריה. אני מלאכתי בעיר, מיין מיין ארבעט איז אין שטאט, דארף נישט ארויסגיין ערגעץ וואס איך לערן תורה, איך האב א גרינגערע ארבעט, והוא מלאכתו בשדה, ער מוטשעט זיך אינדרויסן, אין פעלד ארבעט. אני משכים למלאכתי, איך שטיי אויף אינדערפרי והוא משכים למלאכתו, יא ביידע זעמער אויס אייניג, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, פונקט ווי ער וויל נישט צוכאפן מיין, מיין, ער זוכט נישט אריינגיין אין מיין ליין, כך אני אינו מתגדר במלאכתו. נו? איז ושמא תאמר וועסט זאגן, נו?

א מענטש לערנט אסאך, א מענטש לערנט ווייניג, עס איז נישט אזוי מצליח זיין אין לערנען, אבער דער אייבערשטער קוקט דער עיקר אויף די הארץ. די מהרשא לערנט אפ פשט אז ביידע רעדט מען דא פון פון ביידע לערנערס, ביידע לערנערס. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער מרגלא בפומיה דאביי אביי פלעגט זאגן אזוי לעולם יהא אדם ערום ביראה א מענטש דארף זען צו זיין קלוג פאפן דאס די די יצר הרע קען מען נישט גיין גראד מען דארף אלץ אים איבערקלוגן קוק רשי ערום ביראה להערים בכל מיני ערמה ליראת בוראו מענה רך רעד ווייך דורך דעם איז ס'איז משיב חמה צו קענען אראפברענגען אלע וואס זענען כעס'דיג. ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם, זעה צו זיין בשלום מיט יעדן איינעם, אפילו עם נכרי בשוק, אפילו מיט א גוי זאלסטו אויך זיך נישט קריגן, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות. דער אייבערשטער האט ליב ווען א מענטש איז בשלום, מען דארף זוכן צו זען צו זיין בשלום, אבער כדי צו זיין בשלום מוז מען האבן ערום ביראה. מוז זיין זייער קלוג, אז נישט, איז זייער שווער אויסצוקומען מיט מענטשן, מען דארף זען צו קענען גיין מיט מענטשן אלע סארטן וועגן, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם, קיינער האט אים נישט געקענט קודם גריסן, ער האט אלץ אויסגעכאפט יענעם, אפילו נכרי בשוק, אפילו א גוי אויפן גאס האט ער אויכעט, האט ער אויכעט, ס'איז דא א גאנצע שטיקל אין דברי תורה פון מונקאטשער רב אויף דעם, אז אויב א מענטש וועט דאס וועלן נאכטון, קען נישט אנקומען אין בית מדרש. פון מיין הויז ביז בית מדרש, איך דארף באגריסן יעדן איינעם, גייט נישט ארויף ממש אויף יעדן איינעם, א מענטש וואוינט אין א גרויסע שטאט, זאל ער באגריסן יעדן, א מענטש מיט א שכן אדער א מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה, וואס די עיקר אז מען לערנט, תשובה און מעשים טובים, די גאנצע תורה די עיקר אז מען טוט זיך צוריקקערן צום אייבערשטן.

איז דא דא א וויכטיגע תוספות, די תוספות איז דא כמה פעמים אין שס, פרעגט תוספות, פארוואס זאגסטו אז א מענטש לערנט שלא לשמה זאל ער נישט באשאפן ווערן? רב יהודה אמר רב זאגט דאך אין מסכת פסחים לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, ווייל מתוך שלא לשמה בא לשמה, די תוספות איז דא אפאר מאל אין שס, ענטפערט תוספות אז ס'איז דא צוויי סארטן שלא לשמה, א מענטש וואס לערנט סתם צו באקומען כבוד, צו זיין א שיינע איד, דאס איז יא א גוטע זאך, דאס מיינט די גמרא אין פסחים צו זאגן א מענטש זאל לערנען אפילו שלא לשמה, אבער ווען א מענטש לערנט תורה לקנטר, עד היום ווייס איך נישט וואס מיינט, וויל יענעם ערלעדיגן צו יענעם אויפטון צו יענעם אויפצורעגן, וויאזוי רעגט מען אויף א מענטש ווען מען לערנט? וואס מיינט לקנטר?

ולא משא ומתן נישט דא קיין ביזנעס ולא קנאה נישט דא קיין קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם מען זיצט מיט די קרוינען אויפן קאפ ונהנים מזיו השכינה און די הנאה אויבן איז מ'האט הנאה פון דעם אייבערשטן מ'האט הנאה פון דעם אייבערשטן שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו זאגט רשי שבעו מזיו השכינה איז עס געווען אזוי ווי כאילו אכלו ושתו דאס איז יענער דארף מען זיך אנגרייטן מיט תורה מצוות מעשים טובים ווי קומט אריין די גמרא וויבאלד מ'האט שוין געהאט א מימרא פון רב, נאך א מימרא פון רב, יעצט מוז שוין ארויס אביסל א אנדערע גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר פרויען מער ווי דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר מענער, שנאמר ישעיה הנביא זאגט נשים שאננות קומנה, שטארקע פרויען שטעלטס ענק אויף שמענה קולי הערטס צו מיין קול בנות בוטחות האזנה אמרתי, וויבאלד ער כאפט אן נאכאמאל, צוויי מאל.

זאגט די גמרא באקרויי בנייהו לבי כנישתא מיט דעם וואס זיי זאגט רשי לבי כנישתא תינוקות של בית רבן א פרוי שטייט אויף אינדערפרי טוט אן די קינדער גרייט אן די קינדער לייגט ארויף די קינדער אויפן באס שיקט די קינדער אין חדר קינדער קומען אהיים זי ווארט אויף די קינדער זי פארעט זיך מיט די קינדער ובאתנויי גברייהו בי רבנן מיט דעם וואס זיי זאגן פאר זייערע מענער עטס קענטס גייטס צו א שיעור שטיי אויף צו א שיעור אדער ביינאכט גיי לערן, אדער אפילו אין שטוב, יא, לערן אביסל, ונטרין לגברייהו, און זיי ווארטן אפ די מענער עד דאתו מבי רבנן, דאס איז זייער שכר. כ'האב געזען אין חידא אין פתח עינים פרעגט ער די קשיא אביסל שטערקער, ער זאגט דאך אז די גמרא זאגט, אז די גמרא זאגט אז די אייבערשטער האט באשאפן די יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, נישט במאי זכיין, ווער פון אייך ווייסט פרויען האבן שכר, נשים במאי זכיין מיט וואס קענען זיי מנצח זיין די יצר הרע? א פרוי האט נישט קיין תורה, סאו מיט וואס קען זי זיך קריגן? מיטן יצר הרע. איז מיט דעם, דאס איז איר כח קעגן. זאגט די הייליגע גמרא כי הוו מפטרי רבנן מבי רב אמי, ווען די תלמידים פלעגן אהיים גיין פון בית מדרש פון רב אמי, ואמרי לה דא וואס זאגן מבי רב חנינא, אמרי ליה הכי פלעגן זיי זיך אזוי געזעגענען.

דיינע אויגן זאלן נאר קוקן די תורה, עיניך יאירו במאור תורה, דיינע אויגן זאלן שיינען מיט די לעכטיגקייט פון תורה, ופניך און דיין פנים יזהירו זאל שיינען כזוהר הרקיע, אזוי ווי די לייכט, די שיין פון די הימל, שפתותיך יביעו דעת, דיינע ליפן זאלן ארויסברענגען דעת, וכליותיך און דיינע נירן תעלוזנה מישרים, די ברכות פלעגן זיי זיך ווינטשן ווען מען פלעגט זיך אהיימפארן פון ישיבה.

אלופינו מסובלים רב ושמואל ואמרי לה ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר אלופינו סגייט ארויף אויף די רעבעס בתורה און מסובלים זאלן זיין מסובל במצוות וחד אמר אלופינו בתורה ובמצוות און מסובלים ביסורים דף י ז עמוד ב' אין פרץ שלא תהא סיעתנו זאל נישט זיין קיין פרצה, זאל נישט זיין קיין קיין שלעכטע זאך ביי אונזער חבורה, אונז זאל מען נישט האבן חברים וואס וועט זיין וואס וועט זיין מזיק כסיעתו אזוי ווי אזוי ווי די חבורה של דוד שיצא ממנו אחיתופל איז געווען א פרצה ביי דוד זאגט רש י שפרץ פרצה במלכות בית דוד און ואין יוצאת ווען אחיתופל איז זיך געגאנגען קעגן דוד ער איז געווען קודם פון די פון די רעבעס פון דוד אסאך מאל איז דא א נוסח א דירה וואס איז אויף פלאצעס ואין יועצת קיינער זאל נישט ארויסגיין שלעט הייסט צו יוט איינע קיס יוטע של שול שיוט צו מיין דוי גו אדוני זאגט רב די טויס זאגט יוט איז ווי דוי איך שיוט צו לטאר בסרו זאגט רב אין דעם טעקסט פון אדרן אז אז דוי גו אדוני איז זיך ארויסגיין אין לך חלק לא לך בו ער געווען פון די גרויסע תלמידי חכמים ביי שול ואין צו וואו שלעט הייסט יוט איינע קיס יוטע של אלישע שיוט צו מיין גייך די גחזי איז געווארן קרעציג, זאגט תוספות שהיה מצורע. וברחובותינו שלא יהיה לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. זאל מען נישט האבן א בן אדער א תלמיד וואס וועט מקדיח זיין תבשיל, דאס איז א שיינע לשון וואס איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה. דאס דארף א מענטש בעטן יעדן טאג דעם אייבערשטן. דער רבי זאגט אין ספר המידות,

אראפ. איז קוק אריין, כ'ווייס נישט דאס איז די מקור, מ'קען זאגן דאס איז די מקור. צריך להתפלל שיזכה לתלמידים הגונים. אט דאס האט מען זיך געוואונטשן אין בית מדרש, דארט אין פרץ, ואין יוצאת, ואין צוחה ברחובותינו. אונז זאל מען נישט האבן קיין קינדער און קיין תלמידים וואס זאלן צוגעצייכנט דא אין מסכת ברכות לימוד צו קוקן זיין מיט לימוד אויף איין א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן א מלמד שייע צו יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן דיינע תלמידים זאלן נישט ארויסגיין פאר דעם טאג דיינע תלמידים זאלן בלייבן ערליכע אידן א גאנץ לעבן זאגט די הייליגע גמרא לאמיר רעדן נאך א פסוק וואס רב ושמואל און ס'איז דא וואס זאגן רבי יוחנן מיט רבי אלעזר קריגן זיך די גמרא קומט נישט אריין דא אבער אזוי ווי ס'האט מען געהאט א פסוק אלופינו מסובלים רב ושמואל אויף דעם שמעו אלי אבירי לב הערט צו זאגט דער נביא אבירי לב ווייסט נישט וואס אבירי לב מחלוקת הרחוקים מצדקה רב ושמואל קריגן זיך ואמרי לה ס'דא וואס זאגן רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר כל העולם כולו ניזונים בצדקה די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט פונעם אייבערשטן פאר צדקה ס'קומט זיך אונז נישט גארנישט אבער והם די צדיקים די אבירי לב די שטארקע הערצער ניזונים בזרוע זיי באקומען באצאלט אויף זייער ארבעט זיי זענען צדיקים סא די נביא גייט ארויף שמעו אלי אבירי לב הערטס צו צו מיר

האט נישט גארנישט, אזוי ווי עס האט מען געזען אין מסכת תענית, כדרב יהודה אמר רב, אמר יהודה אמר רב, כל יום ויום בת קול יוצאת, ס'גייט ארויס יעדן טאג א בת קול, ואומרת, כל העולם כולו, אין מסכת תענית שטייט נישט דער מהר חורב, רשי איז נישט גורס, כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינא בני, די גאנצע וועלט באקומט פרנסה בזכות הצדיק. און וחנינא בני מוטשעט זיך די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת ער האט גארנישט געהאט ער האט געהאט א קב א קב איז א מאס א קב חרובין אביסעלע באקסער א גאנצע וואך און בעל שם הקדוש פלעגט טייטשן כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני שביל איז א א ראוד א שאסיי. דער צדיק ברענגט אראפ אזא, ער מאכט א וועג פאר מענטשן ווי זיי זאלן קענען האבן פרנסה, ער ברענגט אריין תפילה, ער ברענגט אריין אמונה, אז יעדער מענטש וואס גייט אויף דעם וועג, ס'איז די וועג פונעם צדיק, ס'איז בשביל חנינא בני, אבער ס'איז, טוט די עצות פונעם צדיק, ופליגא דרב יהודה, די די פירושים, אז די נביא מיינט א צדיק, קריגט זיך אויף רב יהודה, ווייל רב יהודה טייטשט אבירי לב, ס'גייט ארויף אויף רשעים. אז דער נביא זאגט שמעו אלי אבירי לב הערט מיר צו די שטארקע הערצער די רשעים וואס ווילן נישט ברעכן זייער הארץ זייער הארץ צום אייבערשטן הרחוקים מצדקה דאמר רב יהודה מאן אבירי לב ווער זענען די אבירי לב וואס זענען רשעים דאס איז א פאלק די גובאי זענען טפשאי טיפשים טייטשט רשי שם אומה היא בבבל ס'איז דא וואס זאגן דאס זענען געווען די נתינים וואס האבן זיך. מען גייט גיין ביי ישיבה ניין נאכדעם איז אלעס אפגעלאזט אמר רב יוסף תדע א רייע אז זיי זענען טיפשים זענען רשעים דהא לא איגייר גיורא מינייהו ס'איז נישט געווען קיינמאל א גר פון די פאלק קען נישט נו מהרש"א רעדט פון דעם וויאזוי ס'קען זיין אז אז אויב ס'איז דאס אמר רב אשי בני מתא מחסיא די שטאט מתא מחסיא אבירי לב נינהו זענען אויך אבירי לב ווייל דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא ס'איז דא צוויי מאל א יאר וואס מען פלעגט זיך צוזאם קומען דארט ס'האט געהייסן ירחי כלה די חודש פון די כלה פון די פון די פון די גרויסע דרשה אלול

זיי מוזן זיין גאר א טיפשות'דיגע פאלק, ווייל אפילו די ספאנישע, וואס זענען זייער זייער נישט קלוג, זענען זיך אויך מגייר. אויך מגייר, ווי דא האבן, דא איז געווען אין וויליאמסבורג, און געארבעט אין גראסערי, ער זעהט, זעהט די שיינקייט פון אידן, א שיינע פאלק. זאגט די הייליגע גמרא, לאמיר צוריק גיין צו די משנה, אזוי טענה'ט די משנה, אז א חתן וויל יא ליינען קריאת שמע, מעג ער ליינען, און רבן גמליאל זאגט נישט דא אזא, רבן שמעון בן גמליאל זאגט, לא כל הרוצה ליטול את השם, עס הייסט נישט ביז דו קענסט ליינען, די חכמים זאגן א חתן קען נישט אינזין האבן, פרעגט די גמרא די מורא'דיגע קשיא, און באמת ווען מיר וועלן זאגן אז רבן שמעון בן גמליאל איז חייש ליוהרא, רבן שמעון בן גמליאל ער איז חייש אויף גאווה, אז א חתן זאל זאגן איך קען אינזין האבן, זאגט מען ווער ביסטו? און די רבנן לא חיישי ליוהרא, און די חכמים זאגן אז דו ווילסט ליינען קענסטו ליינען והא איפכא שמעינן להו, קוקסט אריין אין מסכת פסחים זע איך פונקט פארקערט, דתנן, תשעה באב מ'פאסט, תשעה באב מעיקר הדין מעג מען ארבעטן.

און דארט שטייט א תלמיד חכם נאר א תלמיד חכם ארבעט נישט און דארט זאגט רבן גמליאל יעדער זאל זיך אריין פושן צו זאגן איך בין א תלמיד חכם און דא זאגט ער ניין גמרא זאגט אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה מען דארף ארומדרייען די שיטה מען דארף זאגן אז ס'איז דא א גרויסע מחלוקת צו דא דארף מען אויסדרייען די נעמען צו דארט דארף מען אויסדרייען אבער ס'דארף שטימען איינס מיט די צווייטע רב שישא בריה דרב אידי אמר ניין לעולם לא תחליף מען דארף עס נישט אויסטוישן מען דארף עס נישט אויסדרייען ווייל דרבנן אדרבנן לא קשיא קריאת שמע

און מען קען זאגן א פארקערטע סברה אויך, רבן גמליאל האלט דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא הכא בקריאת שמע, למעשה בכוונה תליא מילתא, מען דארף אין זין האבן, ס'האט נישט מיט ליינען, ואנן סהדי, אונז ווייסן מיר, אונז זענען מיר עדים, אז דו האסט נישט אין זין, דלא מצי לכווני דעתיה, סאו וואס האקסטו קאפ, דו מאכסט עס פאר גאווה, אבער התם ביי תשעה באב, ווען דו וועסט זען א מענטש ארבייט נישט וועסטו טראכטן. הרואה אומר מלאכה היא דאין לו, ער האט נישט קיין דזשאב. פוק חזי, גיי ארויס אינדרויסן. כמה בטלני איכא בשוקא, וויפיל מענטשן דרייען זיך אויפן גאס אן א דזשאב? יעדער וואס ארבעט נישט זאגסטו אה, ביסט א תלמיד חכם, ביסט א שיינע איד. על כל פנים, תוס' זאגט דאך איין פסוק, מיהו אנו שבשום פעם אין אנו מכוונים היטב, גם חתן יש לקרות, זאגט תוס'. דאדרבה נראה כיוהרא אם לא יקרא כלומר אני מכוון בכל שעה אבל לעשות מלאכה בתשעה באב אין לעשות מלאכה הדרן עלך האב מיר זוכה געווען צו ענדיגן נאך א פרק פרק שני היה קורא אשרינו מה טוב חלקנו אז מ'איז זוכה מיר לערנט אביסעלע גמרא וואס האמיר ארויס פון היינטיגן שיעור זייער זייער זייער שרעקעדיג אבער לאמיר אנהייבן נאך אמאל די שיעור רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב רבי יוחנן געענדיגט ספר איוב איז סוף אדם למות סוף פון א מענטש ווי מ'דארף איבערלאזן די וועלט, קיינער בלייבט נישט דא, מ'דארף עס ארייננעמען אין זיך. משיח העט קומען, קלאפ דיין מויל, משיח העט קומען. קלאפ דיין מויל, משיח העט קומען. אמן, אמן, אמן, אמן, בקרוב, בקרוב בימינו ממש אבער וועט זיך פארט מוזן אוועקגיין. אפילו משיח העט קומען וועט מען פארט מוזן אוועקגיין פון די וועלט. ער האט נאר געזאגט, צום סוף וועט מען דארפן זיין א גוסס, זייער שרעקעדיג. איך מוז זיין א גויס איי מוז זיין א גויס איז גייט שוין צו קאפ זיי שרעקן די גויס זיי זאגן מיר דארף ליגן מיט די פיס און פיס זיי שרעקן די גויס וואס כאפט א פוס בלאט דאס מיר גמור איך נעכט געזאגט באש אלע פיס איך ווייס שוין מעג זאגן צו צו פאסט צו זאגן אבער איך קוק אן א גמור אזוי ווי א א א א באקס פרעש ווייס

האב איך געזאגט דארט אין שטעטל אז דא אין ווילימסבורג ס'איז דארט דא איין בית הכסא און מ'קען נישט זיצן צו לאנג זיצן אין בית הכסא אבער דא אין ווילימסבורג א יונגל קען זיצן אפאר שעה רבי וויש מיך אפ רבי וויש מיך אפ רבי האטיגע מסורה איך שריי נישט ביים צ ביים ציון ביים רבי'נס ציון רבי וויש מיך אפ רבי וויש א יונגל גייט אין טוילעט און דער רבי האט פארגעסן פון אים

באקומען א בריוו פון א יונגל, שרייבט מיר, איך האב זייער ליב מיין רבי, מיין רבי האט מיר געזאגט מען קען זיך ארויסלערנען זייער א גוטע זאך פון שניי, ס'פאלט איין ברעקעלע, און נאך א ברעקעלע, כ'האב שוין געזאגט די בריוו? יא? און נאך א ברעקעלע, וואס שרייבט ער? און נאך א ברעקעלע, ביז ס'קען אמאל ווערן א פיס שניי, פון ברעקעלעך. אזוי זאגט מיין רבי, מען כאפט אריין א מצוה'לע, און א מצוה'לע, זעט אויס פיצעלע ברעקעלעך, ביז מען קען ווערן א גרויסער צדיק. א גוטע מלמד לייגט אריין אין פיצעלע קינדער אז זיי שטייגן נאך א ברעקעלע און נאך א ווארט צום אייבערשטן אין נאך א ווארט צום אייבערשטן און נאך א ווארט ביז עס האט געווען א פיש נייע דא עס האט געווארן דא א גרויסע צדיק דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זיך קענען דערהאלטן ביים הייליג רעדן אבער מלמדים מלמדים חצקעלע די גאנצע חיות די גאנצע חיות אריין אין א כיתה, פרשת וארא, מכות. אריינלייגן די קינדער חומש רש"י, איך בעט זיך זייער שטארק, חומש רש"י, מ'דארף אויסלערנען גמרא, מ'דארף זיי אויסלערנען, דארף זיי אויסלערנען א שטיקעלע רשבם, מ'לערנט ערבי פסחים, יא? אבער חומש רש"י

ס'האט זיך געטשעינדזשט די די די די וואסער איז געווארן רויט. צפרדע, גלאבעל ווארמינג, איך ווייס נישט איז דא עפעס טיקס מיט מאסקיטאס עפעס איז דא עפעס געשעהן אזוי. קען מען עס פארלייקענען נישט שוין אנגעפאנגען רעדן אז ס'איז דא אן אייבערשטער כא קנאקט עס איינס נאכן צווייטן זאל מען אריינלייגען די קינדער און זאג פאר די קינדער אז רוב אידן האבן נישט געפאלגט משה רבינו. דאס איז שוין יעצט? נישט ביי פרשת בשלח, דריי וואכן צו רעדן פון דעם, וארא, בא, בשלח, רוב מענטשן האבן געלאכט פון משה, רוב מענטשן האבן געזאגט ס'איז גוט אין מצרים, מ'כאפט פעטש, מ'ארבעט, מ'פארדינט, אבער די וואס זענען ארויסגעגאנגען מיט משה רבינו זענען זוכה געווען צו קבלת התורה.